זונטאג צו, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזינען דאס אקעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת, זאגט די הייליגע תורה וידבר השם אל משה לאמור, זאגט די תרגום ומליל השם עם משה למימר, זאגט דער פסוק צו את אהרן ואת בניו לאמור, באפעל אהרן און זיינע קינדער אזוי צו זאגן. זאת תורת העולה, דאס איז די לערנונג די הלכה פונעם עולה, היא העולה, דאס איז דער עולה וואס גייט ארויף על מוקדה אויפן פייער על המזבח, אויף די מזבח כל הלילה א גאנצע נאכט קען מען עס ארויף לייגן עד הבוקר ביז אינדערפרי, ואש המזבח תוקד בו, די פייער פון די מזבח זאל ברענען אין דעם קרבן. זאגט רש י צו את אהרן, אין צו אלא לשון זירוז, ס'איז א לשון פון צופלייסן מיד ולדורות. דער תנא קמא האט געהאלטן זאגט דער רמבן אז וואו אימער ס'שטייט די לשון צוואה אין די תורה מיינט עס א זאך וואס ס'גייט אן, ס'גייט אן יעצט און ס'גייט אן אייביג. אמר רבי שמעון זאגט רבי שמעון ס'איז לאו דווקא דער כלל, ווייל ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס, בעיקר און שטארק דארף די תורה צופלייסן דארטן וואו ס'איז דא א געלט שאדן ממילא קען זיין געוויסע פלעצער וואו ס'גייט נישט אן מיד ולדורות אבער דאך רופט עס די תורה אן מיט א לשון צוואה, ווייל ס'האט א געלט שאדן, ממילא דארף מען זיך מער באפלייסן דערצו. אזוי זאגט דער רמבן, ווייל ס'איז אים שווער געווען וואס אלע מפרשים פרעגן, וואס איז דא די געלט שאדן פאר די כהנים ווען א ישראל ברענגט א עולה? ס'קאסט געלט פאר'ן ישראל וואס ער איז מנדב די קרבן, נישט פאר'ן כהן וואס ער איז עס מקריב. ממילא זאגט ער אז רבי שמעון באציט זיך טאקע נישט דווקא אויף דעם קרבן עולה, ער זאגט נאר אז דער כלל וואס דו זאגסט אז יעדע צוואה איז מיד ולדורות איז לאו דווקא. נאך א זאך זאגט דער רמבן, ס'קען יא זיין אפשר אז די חסרון כיס גייט ארויף אויף די פרשה, ווייל שפעטער ווען מיר לערנען אין די פרשה פון מנחת כהן, וואס א מנחה וואס א כהן ברענגט לייגט מען אינגאנצן ארויף אויפן מזבח, כליל תהיה לא תאכל, און דאס איז יא א געלט שאדן פאר די כהנים, אז זיי ברענגען א מנחה, זיי קענען נישט אליין הנאה האבן דערפון, מען דארף עס פארברענען. דער חזקוני זאגט אז דער חסרון כיס ביי א עולה איז, אז טאמער מען האט עס נישט געמאכט אזוי ווי ס'דארף צו זיין מיט אלע הלכות, דארף מען ברענגען א פרישע. דער אור החיים הקדוש ברענגט מערערע פשטים אויף דער חסרון כיס ביי א עולה. אדער זאגט ער ווייל ס'פארנעמט זיי זייער אסאך צייט, זיי דארפן א גאנצע נאכט שטיין און איבערדרייען די קרבנות אויפן פייער, אדער זאגט ער ס'איז א חסרון כיס פאר די ישראל וואס ער האט געברענגט דעם קרבן, און נאר די פייער באקומט דערפון, אדער ס'איז א חסרון כיס פאר די כהנים וואס זיי באקומען נישט קיין פלייש זיי באקומען נאר די הויט, אדער זאגט ער ווייל מ'דארף אסאך עצים, העלצער, ארויפלייגן אויף די מערכות און ס'ברענט כסדר. זאגט רש י זאת תורת העולה, הרי הענין הזה בא ללמד, די פרשה קומט אונז לאזן הערן, על הקטר חלבים ואיברים, דאס דעמפען פון די פעטנס און די גלידער פון די קרבן עולה, שיהא כשר כל הלילה, א גאנצע נאכט מעג מען עס ארויף לייגן. וללמד די פרשה קומט אונז אויך לאזן לערנען על הפסולין, אויף פסול'ע קרבנות, איזה אם עלה ירד, וועלכע זאך אויב מען האט עס ארויפגעלייגט אויפן מזבח דארף מען עס אראפנעמען, ואיזה אם עלה לא ירד און וועלכע זאך אז מען האט עס ארויפגעלייגט קען עס דארט בלייבן מען דארף עס נישט אראפנעמען. שכל תורה, וואו ס'שטייט די ווארט תורה אזוי ווי ס'שטייט דא זאת תורת, לרבות הוא בא קומט עס פארמערן. לומר צו זאגן תורה אחת לכל העולים, אלע וואס גייען ארויף האבן דעם זעלבן דין און ס'קען שוין דארטן בלייבן, אפילו פסולין, אפילו א פסול'ע קרבן שאם עלו לא ירדו, אבער נישט ממש אלעס, נאר היא העולה וואס דאס איז שוין א מיעוט, למעט את הרובע ואת הנרבע וכיוצא בהן, פארשידענע פסולים פון קרבנות שלא היה פסולם בקודש, וואס די פסול איז נישט געקומען ווען ס'איז שוין געוועזן אין די עזרה, נאר ס'איז געוועזן שוין פון פריער, שנפסלו קודם שבאו לעזרה, אזעלכע זאכן, אפילו מ'האט עס שוין ארויפגעלייגט אויפן מזבח, דארף מען עס אראפנידערן. דער רמבן זאגט דא אז פאר דעם הייבט זיך די פרשה אן צו את אהרן ואת בניו, ווייל די פריערדיגע סדרה, פרשת ויקרא, דארט איז געשטאנען דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, דארט האט מען גערעדט צו כלל ישראל, די וואס זענען מנדב די קרבנות, וועלכע מיני קרבנות זיי דארפן אלס ברענגען אויף וועלכע מין זאך, דא רעדט ער צו די כהנים און ער זאגט זיי וויאזוי זיי זאלן זיך אומגיין מיט די קרבנות פון נאכדעם וואס מען נעמט עס איבער און מען האט עס שוין געשחט'ן און צעשניטן און מען דארף עס ארויפלייגן אויפן פייער ביז ס'ווערט אינגאנצן פארברענט און ס'ווערט אש. זאגט די תרגום, פקיד ית אהרן וית בנוהי למימר דא אורייתא דעלתא, היא עלתא דמתוקדא על מדבחא כל ליליא עד צפרא ואשתא דמדבחא תהא יקדא ביה. זאגט דער פסוק ולבש הכהן, דער כהן זאל זיך אנטוהן מדו בד, א לענענעם העמד, ומכנסי בד, און א לענענע הויזן, ילבש זאל ער אנקליידן, על בשרו אויף זיין לייב. פון די ווארט ילבש דרש'נען חזל אז מ'דארף זיך אויך אנקליידן די אנדערע צוויי בגדים, די הוט מיטן גארטל, מ'דארף האבן אלע בגדי כהונה ווען מ'מאכט תרומת הדשן, נישט נאר די העמד און די הויזן. און דער רמבן איז מסביר פארוואס טאקע האט די תורה ארויסגעשריבן די העמד און די הויזן, כדי צו לאזן הערן די וויכטיגע הלכות, ווי רש י זאגט ווייטער אז מדו מיינט אז ס'דארף זיין זיין מאס, ס'זאל נישט זיין צו קורץ אדער צו לאנג. און פון מכנסיים חזר'ט ער איבער ווייל מ'לערנט ארויס אז ס'מוז זיין על בשרו, ממש אויפן לייב אן קיין חציצה. והרים את הדשן, ער זאל אפשיידן דאס אש, אשר תאכל האש, וואס די פייער האט אויפגעגעסן און פארלענדט את העולה, דעם קרבן עולה על המזבח אויפן מזבח, מען נעמט אראפ אביסל פון די פארברענטע אש, ושמו, און ער שטעלט עס אראפ אצל המזבח נעבן דעם מזבח, און ס'ווערט דארט איינגעשלינגען אויפן פלאץ. זאגט רשי מדו בד היא הכתונת, ומה תלמוד לומר מדו שתהא כמדתו, ס'דארף זיין זיין מאס, על בשרו לערנט מען ארויס שלא יהא דבר חוצץ בינתיים, ס'זאל נישט זיין קיין חציצה צווישן די הויזן און זיין קערפער. והרים את הדשן זאגט רשי היה חותה, ער האט געשארט, מלא המחתה א פולע פענדל, און דער גור אריה דער מהרל זאגט אז דאס איז לאו דווקא מען דארף נישט נעמען א פולע פאן מיט תרומת הדשן, די גמרא זאגט אז ס'איז גענוג א שיעור פון א קומץ, נאר וואס דען מער ווי א מלא המחתה זאל מען נישט נעמען, צווישן א קומץ און מלא המחתה איז די שיעור. מן המעוכלות הפנימיות, פון די אינווענדיגסטע גוט פארברענטע קוילן. ונותנן און ער שטעלט עס אראפ במזרחו של כבש אויף מזרח זייט פונעם כבש, הדשן אשר תאכל האש את העולה ועשאתה דשן, די פייער האט פארברענט די עולה און געמאכט דערפון אש, מאותו דשן, פון יענע אש, ירים תרומה מען שיידט אראפ אן אפשיידונג ושמו אצל המזבח. על המזבח איז געשטאנען אין פסוק אז אשר תאכל האש את העולה על המזבח, זאגט רשי רשי ישן איז דאס, מצא אברים, אויב ער האט געפונען אזעלכע גלידער שעדיין לא נתעכלו וואס איז נאכנישט אינגאנצן פארברענט געווארן, מחזירן על המזבח לייגט ער עס צוריק אויף די מזבח, לאחר שחתה גחלים אילך ואילך, נאכדעם וואס ער האט געשארט די קוילן אהער און אהין, ונטל מן הפנימיות, און ער האט ארויסגענומען פון די אינעווענדיגסטע גוטע פארברענטע, דארף ער צוריקלייגן די אלע וואס זענען נאכנישט אינגאנצן פארברענט, ס'זאל זיך ווייטער ברענען שנאמר את העולה על המזבח.

זאל ער אויסטוהן זיינע געווענליכע בגדי כהונה, ולבש בגדים אחרים און זאל זיך אנקליידן מיט אנדערע קליידער, וואס א מחלוקה אין די גמרא צו די אנדערע קליידער וואס מען האט גענוצט פאר הוצאת הדשן האט געדארפט זיין בגדי כהונה אדער פשוטע בגדים, והוציא את הדשן און זאל ארויסטראגן דאס אש אל מחוץ למחנה, אויסערן לאגער. אויסער אלע דריי מחנות, אל מקום טהור צו א ריינע פלאץ, ווייל אינדרויסן פון די מחנה איז דאך געוועזן אויכעט טמא'נע פלעצער, ס'איז געווען פלעצער פאר א בית הקברות, ס'איז געווען פלעצער ווי מ'האט געלייגט די שטיינער פון א בית המנוגע, זאגט די פסוק דא דארף מען לייגן אויף די טהור'ע פלאץ. זאגט רשי ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא דרך ארץ, רשי האלט אז דאס איז נישט קיין חוב, ס'איז נאר א דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן, מיטן ארויסטראגן די אש זאל ער נישט פארשמירן די בגדים שהוא משמש בהן תמיד וואס ער נוצט שטענדיג צו באדינען אין בית המקדש, בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו, די קליידער וואס מ'נוצט צום קאכן זאל מען נישט נוצן ווען מ'גייט אריין צום רבי'ן אנגיסן א בעכער, און די זעלבע זאך פארקערט אז די כלים וואס מ'נוצט. מכבד זיין דעם רעבן מיט א בעכער וויין, זאל מען נישט שטיין און קאכן מיט דעם, די קאך וועגן דעם, ולבש בגדים אחרים פחותין מהן, ביליגערע סארטן, און דאס זאל מען נוצן ביי הוצאת הדשן. דער רמבן זאגט, איך ווייס נישט פון וואו רשי האט גענומען אז דאס איז נאר א דרך ארץ און נישט קיין חוב, פשטות פונעם פסוק איז משמע אז דאס איז א געהעריגע מצוה וואס מען מוז טון. זאגט רשי והוציא את הדשן, הצבור וואס איז אנגעהויפנט בתפוח, עס האט א פארעם פון אן עפל, אינמיטן פונעם מזבח כשהוא רבה ווען ס'איז שוין צו פיל ואין מקום למערכה ס'איז נישט דא קיין פלאץ פאר די מערכה פאר די פייערן, מוציאו משם נעמט מען עס פון דארטן ארויס, ואין זה חובה בכל יום דאס איז נישט געווען קיין חובה אויף א יעדן טאג, אבל התרומה חובה בכל יום, די תרומת הדשן וואס מ'האט אראפגענומען פון א מלא הקומץ ביז א מלא המחתה, דאס איז געוועזן א חיוב יעדן טאג צו טון, אבער די הוצאת הדשן איז נאר געווען ווען ס'איז געוועזן איבערגעפילט אויפן דאך פונעם מזבח.

וערך עליה העולה, און אויף דעם זאל ער אנרעכטן דעם עולה, והקטיר עליה חלבי השלמים, און אויב ס'איז דא א שלמים, זאל ער עס אויך ארויפלייגן צו דעמפן אויף די העלצער אויף די פייער. זאגט רשי, והאש על המזבח תוקד בו, ריבה כאן יקידות הרבה, אין די פסוקים שטייט עטליכע מאל מען זאל אנצינדן פייערן, און אין פסוק ב' איז געשטאנען על מוקדה, און עס איז אויך געשטאנען ואש המזבח תוקד בו, אין דעם פסוק שטייט והאש על המזבח תוקד בו, אין די אנדערע פסוק שטייט אש תמיד תוקד על המזבח, האמער דא פיר לשונות פון מוקדה, כולן נדרשו במסכת יומא, שנחלקו רבותינו במנין המערכות שהיו שם, ס'איז א מחלוקה פון די תנאים וויפיל מערכות איז געוועזן אויפן דאך פונעם מזבח, ס'ווענדט זיך אין די פסוקים וויאזוי מ'דרשנ'ט עס. וערך עליה העולה זאגט רשי עולת תמיד היא תקדים, די ערשטע זאך וואס מ'איז מקריב יעדן אינדערפרי דארף זיין א עולת תמיד. חלבי השלמים זאגט רשי אם יביאו שם שלמים, אויב מ'ברענגט א שלמים זאל מען עס אויכעט ארויפלייגן אויף די פייער. ורבותינו למדו מכאן, עליה. חלבי השלמים דרש'נט מען עליה מיינט על עולת הבוקר, נאר נאכן עולת הבוקר, השלם כל הקרבנות כולם, זאלסטו ענדיגן אלע קרבנות. מכאן פון דא זעהט מען שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של בין הערבים, נאך די תמיד של בין הערבים טאר מען שוין אבער גארנישט מקריב זיין. פון עליה חלבי השלמים דרש'נט מען עליה השלם, אויף איר זאלסטו ענדיגן אלע, און נאך די תמיד של שחר, נאך די תמיד של בין הערבים זאלסטו שוין גארנישט מאכן.

זאל ברענען אויף די מזבח זאל נישט פארלאשן ווערן, זאגט רשי אש תמיד, אש שנאמר בה תמיד, היא שמדליקין בה את הנרות, שנאמר בה להעלות נר תמיד, די פייער פון די מנורה וואס ביי די מנורה שטייט תמיד, אף היא מעל המזבח החיצון תוקד, דאס האט מען אויך אנגעצינדן פון די פייער פון די אויסנווענדיגסטע מזבח, לא תכבה, זאגט רש"י המכבה אש על המזבח עובר בשני לאווין, ווער ס'פארלעשט די פייער פון די מזבח איז עובר אויף צוויי לאווין, ווייל ס'שטייט סיי אין די פסוק סיי אין די פריערדיגע פסוק די לאו פון לא תכבה. זאגט די תרגום, אשתא תדירא, תהי יקדא על מדבחא, לא תטפי די הפטורה פון די וואך איז אין ירמיה קאפיטל ז', ווי דער נביא מוסר'ט די אידן אז ער האט קיינמאל נישט געהייסן, דער אייבערשטער האט קיינמאל נישט געשטעלט קיין דגוש אויף מקריב זיין קרבנות, דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל היטן אלע אנדערע תורה און מצוות, און די אידן האבן נישט אויסגעפאלגט. זאגט דער נביא כה אמר ה' צבקות אלקי ישראל, אזוי זאגט דער אייבערשטער פון אלע הערשאפטן דער באשעפער פון די אידן, עולותיכם, ענקערע קרבנות עולה וואס עטס מיינטס אז דאס קומט פאר מיר און ס'מאכט א נחת רוח, ספו, עטס קענטס דאס צושטעלן און פארמערן, על זבחיכם, אויף ענקערע קרבנות שלמים, ואכלו בשר און עטס די, עטס זאלטס עסן די פלייש פון די עולות. דער אייבערשטער זאגט, ס'איז ממש א שאד אויף די פלייש פון די עולה, אז מען פארברענט עס אינגאנצן אויף די מזבח ווייל איך האב נישט קיין שום הנאה דערפון, ענדערשער זאלט עטס ברענגען פון דעם שלמים אזוי זאל מען כאטשיג אויפעסן די פלייש. אין אנדערע ווערטער זאגט דער אייבערשטער איך דארף נישט ענקערע קרבנות אינגאנצן נישט, ממילא איז א שאד אז מען זאל ברענגען פאר מיר סיי עולות און סיי שלמים, ווייל איך דארף עס נישט, איך באוויליג נישט ענקערע קרבנות.

וואס האב איך יא גערעדט? וועט דער פסוק ווייטער זאגן, דער אייבערשטער האט גערעדט אז מען זאל צוהערן זיין קול, מען זאל אויספאלגן זיינע מצוות, דאס האט ער גערעדט תיכף נאך יציאת מצרים ווען די אידן זענען אנגעקומען קיין מרה, שטייט אין פסוק שם שם לו חוק ומשפט, מען האט זיי אויסגעלערנט חוקים און משפטים, מען האט נישט קיין ווארט גערעדט פון קיין קרבנות, און אפילו אין די עשרת הדיברות, וואס דאס איז דאך די יסוד פון די גאנצע תורה שטייט אויך נישט קיין ווארט וועגן ברענגען קרבנות.

זאגט דער פסוק כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, נאר די זאך האב איך זיי באפוילן דעמאלטס אזוי צו זאגן, שמעו בקולי, הערטס צו אין מיין קול, והייתי לכם לאלקים וועל איך זיין ענקער באשעפער, ואתם תהיו לי לעם און עטס וועט זיין פאר מיר פאר א פאלק. והלכתם עטס זאלטס גיין בכל הדרך אין די גאנצע וועג אשר אצווה אתכם וואס איך וועל ענק באפעלן, נישט ווייל איך וועל האבן עפעס א נוצן דערפון זאגט דער אייבערשטער נאר למען ייטב לכם אז ס'זאל ענק גוט גיין.

לויט די זעאונגען אדער די קלערונגען פון זייער שלעכט הארץ, אין דעם זענען זיי נאכגעגאנגען, ויהיו לאחור ולא לפנים, זיי זענען געגאנגען אויף אהינטער, און נישט אויף פאראויס, זיי האבן נאכגעלאזט פון מיין עבודה, און זיי זענען נישט געגאנגען פאראויס, אדער ווי די תרגום זאגט, ויהיו לאחור, זיי האבן זיך אויסגעדרייט מיטן גענאק צו מיר, און זיי זענען, און זיי האבן נישט געשטעלט דעם יראת שמים אקעגן זייער פנים,

זאגט דער נביא למן היום פון דעם טאג אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים וואס ענקערע עלטערן זענען ארויס פון לאנד מצרים עד היום הזה ביזן היינטיגן טאג כסדר האט עטס נאכגעלאזט פון ענקער עבודה און געדינט דעם אייבערשטן ווייניגער און ווייניגער ואשלח אליכם אפילו ווען כ'האב געשיקט צו ענק את כל עבדי הנביאים אלע מיינע קנעכט די נביאים יום א יעדן טאג השכם ושלח כ'האב געפעדערט אינדערפרי און זיי געשיקט ווייל אינדערפרי פאר דער מענטש גייט ארויס צו דער ארבעט איז זיין קאפ נאך קלאר

ולא הטו את אזנם זיי האבן נישט צוגעלייגט זייער אויער, ויקשו את ערפם זיי האבן פארהארטעוועט זייער גענאק, אזוי ווי איינער וואס ער האט א פארשטייפטע האלז און ער קען זיך נישט ארומדרייען קוקן ווער ס'רעדט צו אים, אזוי האט עטס געטון ווען דער אייבערשטער האט גערעדט צו ענק אדער ווען דער נביא האט געוואלט רעדן צו ענק, מען האט זיך פארהארטעוועט דעם גענאק און זיך נישט ארומגעדרייט אויסהערן, הרעו מאבותם, יעדע דור ווי א דור שפעטער איז מען געווארן ערגער ווי די עלטערן ווי די פריערדיגע דור.

וישבות דין, און ס'וועט צעשטערט ווערן די דין, דער לץ מאכט מחלוקת, און פון מחלוקת קומט ארויס דין תורות, אז ער גייט אוועק און ס'איז אויס מחלוקה, וועט מען נישט דארפן צוקומען צו דין תורות, וקלון, ס'גייט אויך אוועק די שאנדע וואס ביי יעדע מחלוקה קומט ארויס די שאנדע פון יעדן איינעם פון די זייטן. זאגט די תרגום, תריך לממיקנא ואפיק לתגרנא, ויבטל דינא וצערא. זאגט דער פסוק, אוהב טהור לב, איינער וואס האט ליב א ריינעם הארץ, חן שפתיו, זאגט דער אבן עזרא דאס מיינט איינער וואס האט ליב א מענטש וואס זיינע ליפן האבן א חן, ער רעדט נאר וויסנשאפטליכע רייד, תורה'דיגע רייד, דער וואס ער האט ליב די צוויי זאכן רעהו מלך, איז זיין פריינד דער קעניג, ווייל א קעניג גלייכט א מענטש וואס ער האט ליב די צוויי מידות טובות. דער מלבי"ם זאגט אז דער פסוק איז פארבינדן מיט דער פריערדיגער פסוק, דעם לץ דארף מען פארטרייבן, ווייל ער מאכט קריגערייען, ער האט פיינט יעדן איינעם, ער בארעדט יעדן איינעם, און ער האט א שמוציג הארץ. וועם זאל מען מקרב זיין? דעם אוהב, א מענטש וואס גלייכט יעדן, א מענטש וואס איז א טהור לב, האט א ריין הארץ, און א מענטש וואס ער האט חן שפתיו, אנשטאט זיך קריגן מיט יעדן איינעם, געבן זיינע ווערטער אריין א חן. אזא מין מענטש, פאסט אפילו אז דער קעניג זאל זיין זיין חבר, כל שכן אז א פשוט'ער מענטש דארף זיך זען מיט אים צו באפריינדן. זאגט די תרגום, רחים אלקא, די תרגום זאגט אז אוהב מיינט דער אייבערשטער גלייכט, דכי לבא, ובחסדא דשפוותיה יתחבר למלכא. זאגט דער פסוק, עיני ה', די אויגן פונעם אייבערשטן כביכול, נצרו דעת, זיי היטן אפ דעם בן דעת, א מענטש וואס פירט זיך מיט די דעת תורה ווערט אפגעהיטן דורכ'ן אייבערשטן, ויסלף דברי בוגד, דער אייבערשטער טוט פארדרייען די ווערטער פונעם פעלטשער, טאמער ער זעט אז דער פעלטשער וויל מאכן עפעס א שלעכטן פלאן אקעגן דעם בן דעת, וועט דער אייבערשטער אים פארדרייען ער זאל עס נישט קענען אויספירן למעשה. נאך א פשט, ויסלף דברי בוגד, טאמער דער פעלטשער וויל קומען צו א דין תורה און זאגן שלעכטע טענות, זאגט דער גרא, ויסלף דער אייבערשטער פארדרייט זיינע ווערטער, זאל ארויסקומען פארקרומט פון זיין מויל, און ער זאל נישט קענען אויספירן זיין שלעכטע פלאן, מען וועט אים נישט גלייבן, ווייל ער וועט זיך שטרויכלען אויף זיינע ווערטער. זאגט דער תרגום, עינוי דאלקא נטרן ידיעתא, ומטלטל מיליהון דבזוזי. זאגט דער פסוק אמר עצל, דער פוילער מענטש, וואס ער האלט נישט ביים ארויסגיין ארבעטן, אדער גיין אין בית מדרש אריין, זאגט ער פארשידענע תירוצים, ארי בחוץ, אינדערויסן פונעם שטאט, דרייט זיך א לייב זאגט ער, בתוך רחובות, אין די געסלעך נאנט צום שטאט, ארצח, וועל איך געהארגעט ווערן דורך רויבערס, אזעלכע פוילע תירוצים גיבט ער זיך, פארוואס ער גייט נישט ארויס פון שטוב.

זעום השם יפול שם, דער וואס דער אייבערשטער איז ברוגז אויף אים, אזא איינער וועט דארטן אריינפאלן, זאגט דער תרגום, גומצא עמיקתא פומא דנוכריתא, ומאן דמרגז קדם אלקא נפל תמן. זאגט דער פסוק, איוולת קשורה בלב נער, די נארישקייט איז צוגעקניפט צום הארץ פונעם יונגן מענטש, הגם א עלטערע מענטש קען זיך אויכעט באנארישן, אבער ס'איז נישט צוגעבינדן צו אים, ער ווייסט אז ס'איז א נארישקייט, מה שאין כן דער יונגער מענטש ווייסט נאכנישט אז דאס איז א נארישע זאך און ער איז אנגעבינדן אין דעם נארישן וועג, אבער דעסטוועגן דאך.

החיטים ווייץ, והזונין, וואס דאס איז א געוויסע זאך וואס איז נישט געמאכט אזוי ווייט פאר מענטשן, בעיקר עסן דערפון טויבן. אינן כלאים זה בזה. ס'הייסט אבער נישט קיין כלאים ווען מ'פלאנצט איין חיטים מיט זונים איינס צוזאמען מיט די אנדערע, ווייל ביי די צייט פון די דור המבול, ווען די ערד איז פארשאלטן געווארן מענטשן האבן פארדארבן זייער וועג, האט די ערד אויכעט זיך אויפגעפירט אנדערש ווי געווענליך, ווען מען האט איינגעפלאנצט ווייץ פלעגט ארויסוואקסן זונין, זעט מען דאך אז דאס איז אביסל ענדליך צו ווייץ, ממילא הייסט עס נישט קיין כלאים. השעורים גערשטן ושיבולת שועל, דאס איז האבער, אויטס, און פאר דעם הייסט עס שועל, זאגט רשי אין פסחים דף ל ה עמוד א', ווייל די זאנג דערפון זעט אויס ווי די וויידל פון א פוקס. די צוויי זאכן זענען אויך נישט קיין כלאים איינס מיט די אנדערע, די אלע זאכן וואס די משנה רעכנט אויס, צוויי זאכן אויף אמאל, די צוויי זענען נישט קיין כלאים, אבער איינס פון די מין מיט איינס פון די אנדערע מין איז יא כלאים. שטעלט זיך די ברטנורא, אונז האבן מיר געלערנט אין די משנה מנחות פאריגע וואך דאנערשטאג, אז כוסמין איז א מין חיטים, און שיפון איז א מין שעורים, און דא אין די משנה זעהט מען אז כוסמין מיט חיטים איז יא כלאים, און די זעלבע זאך שיפון מיט שעורים. זאגט די ברטנורא, דאס וואס מען האט געלערנט דארט איז נאר לגבי חלה, אז ס'קען זיך צוזאמשטעלן כוסמין מיט חיטים אדער שיפון מיט שעורים, ווען מען מאכט דערפון א טייג, אויב ס'האט די שיעור חלה קען מען אראפגעבן חלה דערפון, אבער לגבי כלאים איז דא אנדערע דינים, און לגבי כלאים הייסט עס נישט איין מין. זאגט די משנה הכוסמין ספעלט והשיפון און ריי.

חכמים האבן געהאלטן אז ס'קען יא ארויסקומען מלפפון פון זרע קישות, ממילא איז עס אזוי ווי זונין מיט חיטים, און פאר דעם איז עס נישט קיין כלאים איינס מיט די אנדערע. זאגט די משנה חזרת, דאס איז חזרת כריין וואס וואקסט אין א גארטן, וחזרת גלים וואס וואקסט אויף די בערג.

ס'זאל ווערן אביסל אנגעווארעמט און דעמאלטס באקומט עס א גוטן טעם, פארדעם הייסט עס רמוצה אזוי ווי רמץ וואס מיינט קוילן. ופול המצרי והחרוב, חרוב מיינט נישט באקסער, נאר דאס איז א מין בונדל וואס די זעקל דערפון זעט אויס ווי א לענגליכיגע געדרייטע באקסער. די צוויי מינים זענען אויכעט אינם כלאים זה בזה, יעדע צוויי זאכן וואס די משנה רעכנט דא אויס, הגם ס'האט יעדע איינס א שם לוואי, איינס הייסט כרישים און איינס הייסט כרישי שדה און אזוי ווייטער, דעסוועגן דאך איז עס נישט קיין כלאים איינס מיט די אנדערע. משנה ג', דא רעדט ער ווייטער פון ירקות, הלפת, דאס איז בוריקעס אדער ריבן, והנפוץ, וואס דאס איז א מין רעטעך, אבער די בלעטער דערפון זעען אויס ווי די בלעטער פונעם לפת, פארדעם איז עס נישט קיין כלאים איינס מיט די אנדערע. והכרוב והתרובתור, דאס איז אויך א מין כרוב וואס האט דינע בלעטער, התרדים והלעונים, אינם כלאים זה בזה, די אלע מינים זענען נישט קיין כלאים איינס פון צווייטן, און די מפרשים זאגן אז לכאורה האט ער אפגעטיילט משנה ב' פון משנה ג', ווייל משנה ב' רעדט בעיקר פון אזעלכע זאכן וואס האט א צו-נאמען, און דאס מאכט עס אז ס'זאל אויסזען ווי צוויי באזונדערע מינים דארף מען לאזן הערן אז ס'איז נישט קיין צוויי מינים, און דא רעדט מען פון זאכן וואס האבן נישט קיין צו-נאמען, נאר פשוט ס'זעט אויס ענדליך אדער וואס און פארדעם, אדער ס'האט א ענדליכע טעם, פארדעם איז עס נישט קיין כלאים איינס מיט די אנדערע. הוסיף ר' עקיבא, ר' עקיבא לייגט צו, און די הוספה זאגן די מפרשים איז אויף די פריערדיגע משנה ווייל ער רעדט פון פון זאכן וואס האבן א שם לוואי א צונאמען, זאגט ר' עקיבא אויכעט השום קנאבל והשומנית, דאס איז קליינע קנאבל, ס'וואקסט אין מדבר, הבצל צוויבל והבצלצול, און קליינע צוויבל וואס וואקסט אין מדבר. והתורמוס, דאס איז א באקאנטע בונדל וואס מען דארף קאכן זיבן מאל פאר מען קען עס עסן, והפלסלוס, וואס ס'איז אויכעט א מין תורמוס, אינן כלאיים זה בזה, די אלע זאכן זענען אויכעט נישט קיין כלאיים איינס מיט די אנדערע, און די משנה ראשונה איז מסביר אז רבי עקיבא לייגט דא צו אזעלכע זאכן וואס די בלעטער זענען נישט דומה איינס צום צווייטן, און בטעם איז עס אויכעט אביסל אנדערש, אבער דאך וויבאלד ס'איז אביסל נאך ענדליך אינעם טעם, הייסט עס נישט קיין כלאיים, אבער די תנא קמא וועט קריגען אויף דעם, און די רמב"ם פסקנט טאקע נישט ווי ר' עקיבא. משנה ד'. האט ער שוין געענדיגט זאגען פון תבואה, פון קטניות, און פון ירקות, וועלכע זאכען זענען נישט קיין כלאים איינס מיט די אנדערע, גייט ער יעצט צו צו ביימער. ובאילן און בא די ביימער, האגסים די בארן, והקרוסטומילין, והפרישין די פרישין, והעוזרדין, אינם כלאים זה בזה, די זאכן זענען נישט קיין כלאים איינס מיט די אנדערע. הייבט ער יעצט אן דא זאגן פארשידענע פירות וואס זענען יא כלאים איינס מיט די אנדערע אפילו ס'ענדלט, התפוח אן עפל, והחזרד, דאס איז א עפל וואס וואקסט אין וואלד, הפרסקים, דאס איז פערזשיך, וואס ווען ס'איז קליין זעהט עס אויס ווי מאנדלען, והשקדים, די פרסקים מיט די מאנדלען זענען יא כלאים, די זעלבע זאך והשיזפין, די תפארת ישראל זאגט אז דאס מיינט פלוימען, די ברטנורא זאגט אז דאס מיינט א פרי וואס איז ארויסגעוואקסן מורכב פון זיתים מיט רימון. איז דא וואס זאגן אז די רימון מיינט נישט מילגרוים נאר רימין, א צווייטע מין זאך. און ס'איז דא וואס זאגן אז די זיתים איז אויך נישט באמת זיתים ווייל ס'שטייט אין ירושלמי אז זיתים קען מען נישט מרכיב זיין מיט קיין שום אנדערע בוים. זאגן אז דאס איז עפעס א מין פרי וואס זעט אויס ווי זיתים. על כל פנים די שיזפין קומט פון זיתים מיט רימין. והרימין. אויב מ'וויל דאס איינפלאנצן צוזאמען מיט רימין, אף על פי שדומים זה לזה, ס'איז ענדליך איינס צום צווייטן, איז עס אבער דאך כלאים זה בזה. משנה ה' האט ער דאך יעצט געזאגט ביי די ביימער וועלכע זאך ס'הייסט יא כלאים אפילו ס'איז ענדליך, קומט ער זאגן די זעלבע הלכות לגבי ירקות, הצנון די רעטעך, והנפוץ, וואס דאס איז אויכעט א מין רעטעך אזוי ווי עס האמיר געלערנט אויבן אנהייב משנה ג', אפילו די פרי און די בלעטער ענדלען איינס צו די אנדערע, איז עס יא כלאים איינס מיט די אנדערע ווייל די טעם איז אנדערש ביי די צוויי פירות. די זעלבע זאך החרדל, די זענעפט והלפסן, ודלעת יונית, די גריכישע מעלאונע, עם המצרית מיט די מצרישע מעלאונע, און די זעלבע זאך והרמוצה, די ביטערע מעלאונע וואס מען דארף לייגן אין קוילן כדי ס'זאל זיס ווערן. אף על פי שדומים זה לזה, איז עס כלאים זה בזה. משנה ו' גייט ער יעצט רעדן פון כלאי בהמה, ווייסט מען דאך אז מען טאר נישט צאמשטעלן צוויי בהמות, סיי זיי זאלן וואוינען אינאיינעם און סיי זיי זאלן אינאיינעם שלעפן א פעקל, פירן א וואגן, זאגט ער יעצט פארשידענע מינים וואס זיי הייסן כלאים איינס מיט די אנדערע, הזאב א וואלף, והכלב מיט א הונט. הייסן כלאים איינס מיט די אנדערע, די זעלבע זאך כלב הכפרי, א דארפישע הונט, וואס דאס איז אביסל קלענער ווי א געווענליכע הונט, און ס'זעט אויס אביסל ווי א פוקס, והשועל צוזאמען מיט א פוקס, העזים די ציגן, והצבאים און די מין וואס הייסט צבאים, היעלים, וואס דאס טייטשט מען שטיינבאקן, והרחלים און די ווידערן, הסוס, א פערד, והפרד, און א מוילאייזל, וואס דאס שטאמט פון א פערד מיט א אייזל צוזאמען, ממילא איז עס כלאים סיי מיטן פערד און סיי מיטן אייזל, ווי די משנה זאגט ווייטער, הפרד והחמור, איז אויכעט כלאים, החמור והערוד, א אייזל און א ערוד וואס דאס איז א אייזל פון מדבר, אף על פי שדומים זה לזה, אפילו יעדער פון די צוויי מינים זענען ענדליך איינס צו די אנדערע, איז עס אויך כלאים זה בזה. משנה ז', אין מביאין אילן באילן, מען טאר נישט מרכיב זיין, נעמען א צווייג פון איין בוים און דאס אריינשטעקן אין א צווייטע בוים אז ס'זאל זיך אזוי צואוואקסן, און די זעלבע זאך טאר מען נישט טון ירק בירק, ולא אילן בירק ולא ירק באילן, מען טאר אויכעט נישט צוזאמוואקסן א בוים מיט גרינצייג אדער גרינצייג מיט א בוים, רבי יהודה מתיר ירק באילן, רבי יהודה האט געהאלטן אז נאר א בוים מיט א בוים, אדער ירקות מיט ירקות טאר מען נישט צאמשטעלן, ווייל דעמאלטס ווערט עס פאראייניגט און ס'וואקסט ארויס פון דעם א נייע מינע פרי. אבער ירקות מיט ביימער קענען זיך קיינמאל נישט צאמשטעלן ארויסצוגעבן עפעס א נייע מאדערנע סארט פרי, פארדעם האט ער געהאלטן אז דאס איז נישט אסור. דער ברטנורא שמועסט דא אויס אז אין מביאין אילן באילן מיינט א בוים וואס געבט ארויס פירות טאר מען נישט צוזאמשטעלן מיט א בוים וואס געבט ארויס אנדערע מינע פירות, און די זעלבע זאך א ליידיגע בוים אן פירות מיט א בוים וואס געבט ארויס פירות טאר מען נישט צוזאמשטעלן, אבער צוויי אנדערע סארטן אילני סרק, ליידיגע ביימער וואס געבט נישט ארויס קיין פירות, הייסט עס ביידע ווי די זעלבע מין און מען מעג עס צוזאמשטעלן. משנה ח'. אין נוטעין ירקות, מען טאר נישט איינפלאנצן קיין גרינצייג בתוך סדן של שקמה, א שקמה איז א מין פייגנבוים וואס וואקסט אין וואלד, סדן מיינט אז מען האט אראפגעהאקט אלע צווייגן דערפון און ס'איז געבליבן נאר די שטאם, די ווארצל פון אונטן, טאר מען נישט אין דעם ווארצל איינפלאנצן ירקות, דאס הייסט ירק באילן, און דאס קומט אויס ווי די תנא קמא פון די פריערדיגע משנה וואס ער האט גע'אסר'ט איינצופלאנצן ירק באילן. די זעלבע זאך אין מרכיבין מען טאר נישט מרכיב זיין און צאמשטעלן פיגם וואס דאס איז א מין גראז על גבי קידה לבנה אויף א מין ביימעלע פון בשמים וואס הייסט ווייסע קידה מפני שהוא ירק באילן ווייל דאס הייסט איינגעפלאנצט ירקות אין א בוים און דאס טאר מען נישט טון לויט די תנא קמא פון רבי יהודה משנה ז'. אין נוטעין, מען טאר נישט איינפלאנצן יחור של תאנה, א צווייג פון א פייגן בוים, לתוך החצוב, אין א מין ירקות וואס רופט זיך חצוב, וואס די ווארצלען דערפון גייען זייער טיעף אראפ, און ס'גייט גראד אראפ, ס'נייגט זיך נישט אהער און אהין, און פון דעם האט יהושע אויסגעשטעלט די תחומים פון ארץ ישראל, ביז וואו ס'גייט פון איין שבט, און וואו ס'הייבט זיך אן פון א צווייטע שבט, טאר מען אבער נישט איינפלאנצן מיטן פלאן שיהא מקירו, איז דא צוויי פשטים אין ברטנורא, אדער מיינט עס אז די חצוב איז זייער א הייסע מין זאך און מען דארף עס אביסל אפקילן, פלאנט מען איין די צווייגל פונעם תאנה ס'זאל עס אפקילן, נאך א פשט, מען וויל אז די צווייג פון די תאנה זאל זיך צווואקסן און ס'זאל מאכן א שאטן איבער די חצוב, טאר מען דאס אבער נישט טון, ווייל ס'איז אילן בירק.

זאגט די משנה, אין נותנין זרע דלעת לתוך החלמית, מען טאר נישט נעמען זאמען פון א דלעת און איינפלאנצן אין דעם מין וואס הייסט חלמית, שתהא משמרתו, מיטן ציל אז די חלמית זאל גוט אפהיטן די זאמען פונעם דלעת ביז ס'ווערט איינגעווארצלט אין די ערד, דאס טאר מען נישט טון מפני שהוא ירק בירק, דאס איז צוויי סארטן ירקות און מען טאר דאס נישט צאמשטעלן. משנה ט'. הטומן ווען איינער באהאלט לפת האבן מיר שוין געשמועסט אז דאס מיינט בוריקעס אדער ריבן, וצנונות און רעטעך תחת הגפן אונטער א וויינשטאק, ווי די ברטנורא איז מסביר אז ער וויל ס'זאל זיך האלטן פריש ממילא לייגט ער עס אריין אביסל אין די זאמד אונטער דעם וויינשטאק אבער ער האט עס געלייגט אויף א אופן וואס יעדער ווייסט אז ער פלאנצט עס נישט יעצט איין, ער האט געלייגט א גאנצע בינטל פון לפת און א גאנצע בינטל פון רעטעך אינאיינעם. איז אם היו מקצת עליו מגולין, טאמער א טייל פון די בלעטער זענען געווען אויפגעדעקט ס'איז נישט געווארן אינגאנצן איבערגעדעקט מיט זאמד, און די ברטנורא שמועסט אויס אז די תנאי פעלט זיך נאר אויס לגבי אויב איך וויל דאס ארויסנעמען אין שבת, ווי די משנה זאגט ווייטער אז מען מעג עס ארויסנעמען אין שבת, אויב ס'זאל זיין אינגאנצן צוגעדעקט טאר מען דאך עס נישט רירן, איך קען דאך עס נישט אנכאפן אין ערגעץ נישט, מה שאין כן טאמער ס'שטעקט זיך ארויס אביסל בלעטער, קען מען אנכאפן די בלעטער און אזוי עס ארויסשלעפן, אפילו מען רירט די זאמד פון פלאץ, איז דאך עס אבער נאר א טלטול מן הצד וואס דאס מעג מען טון לצורך ארויסצונעמען די דבר היתר. אבער פאר די אנדערע זאכן זאגט די ברטנורא פעלט אפילו נישט אויס אז ס'זאל זיין אביסל פון די בלעטער אויפגעדעקט, ס'הייסט בכלל נישט איינגעפלאנצט אפילו ווען ס'זאל זיין אינגאנצן אונטערערדיש, ווייל ס'איז דאך געלייגט גאנצע בינטלעך און דאס איז נישט קיין דרך פון איינפלאנצן. איז אויב ס'איז געוועזן אזוי געלייגט, אינו חושש לא משום כלאים, דאס הייסט נישט קיין כלאים כאילו ער האט איינגעפלאנצט דא צוויי סארטן ירקות אונטער א גפן, און אפילו אויב ס'איז צוגעוואקסן דא אביסל, זאג איך נישט אז ס'ווערט אסור אלץ כלאים, ולא משום שביעית די זעלבע זאך ווען ער לייגט עס אריין אין א שמיטה יאר, הייסט דאס נישט איינגעפלאנצט אין א שמיטה יאר, און די זעלבע זאך טאמער מ'האט עס איינגעפלאנצט אין די זעקסטע יאר, און אין די שמיטה יאר איז צוגעוואקסן דא אביסל ספיחים, ווערט עס נישט אסור, ס'באקומט נישט קיין קדושת שמיטה. ולא משום מעשרות, די זעלבע זאך, עה ווען ער נעמט ארויס צוריק די צנון אדער די לפת וועט ער נישט דארפן אראפ געבן נאכאמאל מעשר דערפון ווייל ס'איז נישט געווען נאכאמאל איינגעפלאנצט. וניטלין בשבת, מען מעג עס ארויסנעמען אין שבת ווי אונז האבן שוין געשמועסט אז אויף דעם פעלט זיך אויס די תנאי אז ס'זאל זיך ארויסשטעקן די בלעטער, ער כאפט עס אן ביי די בלעטער און אזוי נעמט ער עס ארויס פון די ערד.

להלכה זאגט די ברטנורא, בלייבט ווי די תנא קמא, אז אפילו א ליידיגע פעלד און מען לייגט אריין איין חיטה און איין שעורה הייסט עס כלאים, אבער ביי די כרם פסק'נט מען אז ס'הייסט נישט קיין כלאים בכרם נאר ווען מען נעמט א חיטה, א שעורה, מיט א חרצן וואס דאס איז א קערנדל פון א טרויב, און מען ווארפט עס אראפ אינאיינעם במפולת יד אויף איין מאל, און דאס הייסט איינגעפלאנצט כלאים בכרם. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף כ"ג עמוד א', תני רבנן הנצרך לנקביו, איינער וואס דארף ארויסגיין, אל יתפלל זאל ער נישט דאווענען, שמונה עשרה, ואם התפלל תפילתו תועבה, אויב ער האט געדאווענט איז זיין דאווענען געוועזן אומווירדיג. אמר רב זביד, ואיתימא רב יהודה, לא שנו ס'איז נישט געלערנט געווארן, אלא שאינו יכול לשהות בעצמו. אז ער קען זיך נישט איינהאלטן, ער קען זיך נישט אויפהאלטן גענוג לאנג, ער דארף זייער שטארק ארויסגיין, אבל אם יכול לשהות בעצמו, ער קען זיך נאך פארזוימען, תפילתו תפלה, איז זיין דאווענען יא א גוטע דאווענען. ועד כמה, וויפיל, זאל ער זיך קענען איינהאלטן, און ס'זאל הייסן א גוטע דאווענען, אמר רב ששת עד פרסה, אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו גיין א פרסה. איז פון די לשון הגמרא אם יכול לשהות בעצמו תפילתו תפילה איז משמע אז בדיעבד הייסט עס א תפילה, אבער ס'שטייט נישט דא אז מ'מעג לכתחילה זיך גיין שטעלן דאווענען. און אזוי האלט טאקע דער רא"ש און דער רבינו יונה אז אויב א מענטש שפירט ער דארף ארויסגיין אפילו ער קען זיך נאך איינהאלטן א פרסה זאל ער נישט דאווענען ווילאנג ער גייט נישט ארויס הכנות. רש"י האט אבער געזאגט, ועד כמה יכול להעמיד עצמו מנקביו שיהא מותר להתחיל בתפילה, רש"י קוקט אויס אז מען מעג עמטליך אנהייבן דאווענען אויב מען קען זיך איינהאלטן אויף אזא לאנגע צייט, און אזוי איז אויכעט געוועזן די גרסה פונעם רי"ף וואס ער האט געזאגט אם יכול לשהות בעצמו מותר, מעג מען זיך שטעלן עמטליך דאווענען. זאגט די גמרא איכא דמתני לה אמתניתא, ס'איז געווען וואס האבן גענומען די מימרא פון רב זביד אדער רב יודא פון לא שנו און דאס אריינגעלייגט אלס א חלק פון די ברייתא, אז די ברייתא אליין זאל האבן געזאגט אזוי במה דברים אמורים, אז איך זאג אם התפלל תפלתו תועבה, כשאין יכול לעמוד על עצמו ער קען זיך נישט איינהאלטן, אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפלתו תפילה איז עס יא א גוטע תפילה ועד כמה, אויף דעם ארויף איז געזאגט געווארן די מימרא פון רב זביד ואיתימא רב יודא,

ואמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, מאי דכתיב וואס איז פשט אין די פסוק אין קהלת שמור רגליך היט אפ דיינע טריט דיינע פיס כאשר תלך אל בית האלוקים זאגט ער שמור עצמך היט דיך גוט אפ שלא תחטא אז דו זאלסט נישט זינדיגן ווייל אויב דו וועסט זינדיגן וועלן דיינע פיס דארפן גיין אין בית המקדש אריין מיט א קרבן ואם תחטא טאמער דו וועסט יא זינדיגן הבא קרבן לפני ברענג טאקע א קרבן פאר מיר שטייט דארט ווייטער אין פסוק וקרוב לשמוע, אמר רבא זאגט רבא הוי קרוב לשמוע דברי חכמים, דו זאלסט זיין נאנט צו הערן די ווערטער פון די חכמים, וואס זיי זאגן שאם חוטאים אז אויב מען זינדיגט, מביאים קרבן ברענגט מען א קרבן ועושים תשובה מען טוט תשובה, ווי עס שטייט ווייטער אין פסוק מתת הכסילים זבח, ווי די נאראנים וואס זיי ברענגען א קרבן אן תשובה, אל תהי זאלסט נישט זיין ככסילים אזוי ווי די נארישע מענטשן שחוטאים וואס זיי זינדיגן ומביאים קרבן זיי ברענגען א קרבן אויך אבער ואין עושים תשובה. שטייט ווייטער אין פסוק כי אינם יודעים לעשות רע איז די פשטות'דיגע פשט זיי ווייסן נישט ווי אזוי מען טוט שלעכטס, אי הכי צדיקים נינהו, דער פסוק רעדט דאך דא פון כסילים, ער מאכט דאך אוועק די מענטשן, אויב זיי ווייסן נישט וויאזוי מען קען טון שלעכטס, זענען זיי דאך צדיקים, אלא נאר דער פשט איז, אל תהי ככסילים זאלסט נישט זיין ווי די נארישע מענטשן, שחוטאים וואס זיי זינדיגן ומביאים קרבן און זיי ברענגען א קרבן, ואינם יודעים און זיי ווייסן ניטאמאל, אם על הטובה הם מביאים אם על הרעה הם מביאים, צו זיי ברענגען די קרבן ווייל זיי האבן געטון א גוטע זאך אדער א שלעכטע זאך. אמר הקדוש ברוך הוא בין טוב לרע אינם מבחינים זיי ווייסן נישט קיין חילוק פון גוטס און שלעכט, והם מביאים קרבן לפני, זאגט דער בן איש חי לויט דעם איז דער פשט כי אינם יודעים לעשות רע זיי ווייסן נישט וויאזוי מען פאררעכט דעם שלעכטס, זיי האבן נישט קיין אהנונג אז דער קרבן קומט צו פאררעכטן דעם שלעכטס. רב אשי ואיתימא רב חנינא בר פפא אמר, שמור נקביך, דאס וואס איז געשטאנען פריער שמור רגליך זאגט ער דאס גייט ארויף אויף איינער וואס דארף ארויסגיין, איז שמור נקביך בשעה שאתה עומד בתפילה לפני, ווען דו שטייסט ביים דאווענען פאר מיר, זאלסטו זייער אכט געבן אז דו זאלסט נישט מפיח זיין. זאגט דער זוהר הקדוש זה קרבן אהרן, רב חזקיה פתח שטייט א פסוק אין תהלים צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. צדיק השם בכל דרכיו הא תנינן האבן מיר שוין געלערנט כמה אית לון לבני נשא לאסתכלא ביקרא דמאריהון, וויפיל דארפן מענטשן אריינקוקן אין די כבוד פון זייער באשעפער ולא יסטון זאלן זיך נישט אפנייגן מארחייהו פון זייערע וועגן לבר אויף ארויס, דהא בכל יומא ויומא א יעדן טאג דינא תלי בעלמא, ס'הענגט א דין אויף די וועלט, בגין דעלמא על דינא אתברי וקיימא, די וועלט איז באשאפן געווארן מיט מידת הדין און ס'שטייט אויף דין, ועל דא און צוליב דעם בעי בר נש לאסתמרא מחובוי א מענטש דארף זיך היטן פון זיינע זינד, דלא ידע ווייל ער ווייסט נישט זמנא די צייט דדינא שריא עלוי וואס די דין רוהט אויף אים. יתיב בביתיה א מענטש קען זיצן ביי זיך אין שטוב דינא שריא עלוי און די דין רוהט אויף אים. נפיק מביתיה לבר ער גייט ארויס פון זיין שטוב אינדערויסן דינא שריא עלוי און די דין רוהט אויף אים. ולא ידע און ער ווייסט נישט אי יתוב לביתיה צו ער וועט זיך נאך אומקערן צו זיין שטוב אי לאו אדער נישט. נפיק לארחא אז א מענטש גייט ארויס אויף א ווייטערע וועג, על אחת כמה וכמה, כל הדרכים בחזקת סכנה. דהא כדין דינא נפקא קמיה די דין גייט דאך פאראויס פאר אים דעמאלטס הדא הוא דכתיב צדק וואס דאס איז די מידת המלכות וואס די שורש דערפון איז דין, לפניו יהלך ס'גייט פאראויס פארן מענטש ווען ער גייט אויפן וועג. בגין כך צוליב דעם בעי לאקדמא דארף מען זיך פעדערן ולמבעי רחמי בעטן רחמנות קמי מלכא ביים באשעפער, בגין דישתזיב דער מענטש זאל געראטעוועט ווערן מן דינא, פון די דינים בשעתא דשריא בעלמא ווען די דין רוהט אויף די וועלט. דהא כל יומא ויומא שריא דינא בעלמא ס'איז דאך יעדן טאג דא אויסגעשפרייט דינים אויף די וועלט, הדא הוא דכתיב וקייל זועם בכל יום, דער אייבערשטער צערנט א יעדן טאג. שטעלט ער זיך אויף דעם לשון וקייל זועם בכל יום, השתא אית למימר יעצט קען מען זאגן אזוי. והא תנינן אונז האמיר געלערנט ואתערו חברייא און די חברים האבן זיך מעורר געווען אויף דעם אז קייל, דער שם קייל, בכל אתר אויף יעדן פלאץ חסד הוא. וואס איז א ענין פון חסד, כמה דאת אמר הקייל הגדול. ודא נהירו דחכמתא עלאה, דער שם קייל, דאס איז א באלייכטונג פון די חכמה העליונה. נו ווי שטימט עס דא מיט דעם פסוק וקייל זועם בכל יום? ואת אמרת וקייל זועם בכל יום? די מידת החסד, די קייל דאס צערנט יעדן טאג? ווי קען זיין אז שביק קרא די פסוק האט איבערגעלאזט כל אלין שמהן אלע אנדערע נעמען, ואחיד בהאי און ער כאפט זיך פונקט אן מיט דעם נאמען וואס ס'האט אין זיך א מידת החסד? אי הכי אויב אזוי לא קיימין מלי, שטימט עפעס נישט די זאך. ועוד, דכתיב קייל גיבור, איך האב א קלארע פסוק ווי איך זע אז קייל קען ווערן צוזאמגעשטעלט מיט גבורה, איז או נוקים ליה דינא או נוקים ליה רחמי, אדער זעצט מען איין אז קייל איז דינים און גבורות, אדער זעצט מען איין אז דאס איז חסדים, וויאזוי שטימט עס? אלא נאר הכי שמענא. זאגט ער אזוי האבן מיר געהערט, אזוי האב איך געהערט, חייביא די רשעים מהפכי זיי טוהן איבערדרייען רחמי לדינא, זיי נעמען דעם שם של רחמים און זיי פארוואנדלען דאס אין א מידת הדין.

ממילא דאס איז די פשט וקייל זועם בכל יום, אז די רשעים מאכן אז ס'זאל ווערן פון דעם קייל, פון דעם מידת החסד, זאל ווערן אויכעט א דין. אמר ליה רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט צו רבי חזקיה, שפיר הא דכתיב קייל גיבור, פארשטיי איך שוין דאס וואס עס שטייט קייל גיבור, אז מען נעמט דעם שם קייל פון חסדים און מען טוט עס מאכן אויף גבורות, אבער דא קייל זועם בכל יום? מאי, פארוואס עפעס יעדן טאג איז דאך ממש אזוי, איז דען דאס אזוי אז יעדן טאג נעמען זיי און זיי דרייען איבער פון דעם קייל פון דעם מידת החסד און זיי מאכן דאס זאל זיין א צארן, דהא בכל יומא ויומא קיימא בדינא, בין דבני עלמא זכאין בין דלא זכאין, אין דעם פסוק קייל זועם בכל יום רעדט מען דאך נישט דא דווקא ווען ס'איז דא רשעים, נאר אז יעדן טאג טוט דער מדת הדין מדת קייל צערענען, נו ווי שטימט דאס מיט דעם כלל וואס אונז האבן געזאגט אז מדת קייל איז בעצם א שם החסד? לא הוה בידיה האט רבי חזקיה נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. אתו זענען זיי ביידע געקומען שאילו ליה לרבי שמעון, זיי האבן אנגעפרעגט רבי שמעון די שאלה, אמר לון האט ער זיי געזאגט אזוי, וודאי קייל זועם בכל יום, דאס איז זיכער אז דער אייבערשטער צערנט א יעדן טאג, ואוקמוה חברייא, די חברים האבן דאס איינגעזעצט, לזימנין הוא דינא לזימנין הוא רחמי. דער שם קייל, אמאל איז דאס דין און אמאל איז דאס רחמי. אי זכאין בני עלמא טאמער די מענטשן זענען זוכה זיי פירן זיך ערליך, הא קייל קיימא, והוא חסד דעמאלטס איז די מידת הקייל שטייט און ס'איז חסד. ואי לא זכאין, טאמער די מענטשן זענען נישט זוכה, הא קייל קיימא ואקרי גיבור דעמאלטס ווערט עס אנגערופן הא קייל הגיבור. ועל דא קיימא בכל יומא. און אויף דעם שטייט עס יעדן טאג, יעדן טאג זענען דא אזעלכע מענטשן וואס זיי זענען ראוי, און אויף זיי איז די שם קייל א מידת החסד, און די אנדערע וואס זענען נישט ראוי, אויף זיי איז עס א מידת הדין. אבל מלה שפיר הוא, די בעסטע תירוץ זאגט ער, איז אזוי, קייל בכל אתר, וואו ס'שטייט קייל, נהירו דחכמתא עלאה הוא, דאס איז א באלייכטונג פון די אויבערשטע חכמה, דאס איז חסד גמור. וקיימא בקיומיה בכל יומא יעדן טאג שטייט עס אויפן זעלבן פלאץ ווערט נישט איבערגעדרייט אויף דעם דכתיב חסד קייל כל היום ואלמלא דהאי קייל אתער בעלמא ווען נישט דעם וואס דעם מידת החסד ווערט נתעורר אויף די וועלט לא יכיל עלמא למיקם וואלט די וועלט נישט געקענט שטיין אפילו שעתא חדא אפילו איין שעה מקמי דינין תקיפין צוליב די שווערע דינים דמתערין בעלמא בכל יומא וואס ווערן יעדן טאג אויפגעוועקט אויף די וועלט הדא הוא דכתיב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא באברהם אברהם אבינו איז דאך די מידת החסד באתערותא דאברהם קיימי די גאנצע וועלט די שמים והארץ האלט זיך נאר צוליב די מידת החסד פון אברהם אבינו וכד אתער אברהם בעלמא ווען ס'ווערט נתעורר די מידה פון אברהם אויף די וועלט כל אינון דינין דמשתכחי בכל יומא ויומא דחי להו לבר ולא קיימין קמיה אלע דינים וואס געפינען זיך יעדן טאג קומט די מידת החסד און ער שטויסט זיי ארויס און זיי קענען נישט בלייבן שטיין פאר אים הדא הוא דכתיב וקייל די מידת החסד פון אברהם אבינו איז זועם בכל יום, נזעם או זעום בכל יום לא כתיב, ס'שטייט נישט אז די קל ווערט אויפגערעגט, אלא זועם, ס'רעגט אויף אנדערע, ס'טוט ארויסשטויסן די דינים, בכל יומא ויומא דדינא אשתכח, דחי לון לבר, טוט ער זיי ארויסשטופן אינדערויסן וקיימא הוא ומבסם עלמא די מידת החסד שטייט און ער איז ממתיק די וועלט, הדא הוא דכתיב יומם יצוה השם חסדו. ואלמלא האי, ווען נישט די מידת החסד לא יכיל עלמא למיקם אפילו רגעא חדא, אפילו איין רגע וואלט די וועלט נישט געהאט קיין קיום, ועל דא כולא קיימא בגיניה דאברהם, די גאנצע וועלט האלט זיך צוליב די זכות פון אברהם אבינו די מידת החסד. זאגט דער רמב ם אין הלכות מעשה הקרבנות פרק א', כל קרבנות הציבור זכרים, אלע קרבנות וואס די ציבור ברענגט זענען נאר זכרים, וכן חטאות של ציבור, אלע חטאות וואס די ציבור ברענגט דארפן קומען מן העז או מן הבקר, ואין בהם מן הכבשים, א ציבור קען קיינמאל נישט ברענגען קיין כבשים פאר א חטאת. וכל עולות הציבור, די אלע עולות וואס א ציבור ברענגט איז מן הכבשים און מן הבקר, ואין בהם עולה מן העז, זיי ברענגען קיינמאל נישט קיין ציג פאר א עולה. כל חטאת יחיד מנקבה, יעדע חטאת וואס א יחיד ברענגט, ברענגט ער א נקבה בהמה, ותאכל לכהנים, און ס'ווערט געגעסן דורך די כהנים, ואינה באה מן הבקר, ס'קומט נישט פון קיין רינדער, חוץ משלש חטאות, אויסער דריי חטאות היחיד, וואס דאס האט נישט דעם, די כללים, חטאת נשיא, שהיא עז, וואס דאס קומט פון א ציג ונאכלת, און ס'ווערט געגעסן, דאס הייסט דאס איז נישט קיין נקבה, מיט דעם איז עס אנדערש אז ס'איז א ציג א זכר, וחטאת כהן משיח, שהיא פר, וואס דאס איז א פר, ס'קומט יא פון בקר, ונשרפת, און דאס איז אנדערש פון די פריערדיגע כלל מיט דעם אז מ'עסט עס נישט אויף, נאר מ'פארברענט עס, והוא פר הבא על כל המצות, דאס ווערט אויך אנגערופן א פר וואס קומט אז דער כהן משיח האט עובר געווען אויף איינע פון די מצוות. והשלישי די דריטע חטאת יחיד וואס איז אנדערש פון דעם כלל איז פר שמביא כהן גדול ביום הכיפורים והוא חטאת ונשרף וואס דאס איז אויך א חטאת וואס ווערט פארברענט און מען עסט עס נישט אויף. כל חטאות של ציבור נאכלות אלע חטאות וואס די ציבור ברענגט ווערט געגעסן חוץ משעיר של יום הכיפורים וואס דאס איז די שעיר אשר עלה עליו הגורל להשם שחבירו משתלח וואס זיין חבר די אנדערע ווערט פארשיקט לעזאזל די שעיר האט מען פארברענט. וכן שעירי עבודה זרה די זעלבע זאך די שעירים וואס די ציבור ברענגט פארן דינען עבודה זרה, ופר העלם און די פר וואס זיי ברענגען אז ס'איז פארהוילן געווארן עפעס די סנהדרין האט פאלש גע'פסק'נט. זאגט דער רמב ם, ופר הבא על כל המצוות, ופר העלם, נקראים פרים הנשרפים דאס ווערט אנגערופן די פרים וואס ווערט פארברענט. שעיר עבודה זרה נקראים שעירים הנשרפים. הא למדת זעסטו פון דעם שחמש חטאות הם הנשרפות. ס'איז דא פינף סארטן חטאות וואס ווערן פארברענט. שתיים ליחיד, צוויי זענען חטאות וואס א יחיד ברענגט, און דאס האבן מיר פריער געלערנט די חטאת פון די כהן משיח, וואס דאס רופט זיך פר הבא על כל המצוות, און די פר וואס די כהן גדול ברענגט יום הכפירים. און דריי ושלש לציבור, דאס איז די דריי וואס ער האט דא אויסגערעכנט, די שעיר של יום הכפירים, און די שעיר עבודה זרה און די פר העלם דבר של ציבור זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה חילול השם קשה מכל העבירות כמו שאמרו רבותינו זל בענין ארבעה חילוקי כפרה שטייט דארט אין די גמרא אין יומא עובר על חילול השם טאמער א מענטש האט פארשוועכט דעם אייבערשטנ'ס נאמען אין התשובה ויום הכיפורים ויסורים מכפרים אפילו ער האט תשובה געטון ס'איז דורך א יום כיפור און ער האט געליטן יסורים, טוט עס נישט פארצייען אלא יום המיתה, נאר די טאג פון דעם שטארבן אליין איז מכפר שנאמר, אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון. נידה, די איסור פון וואוינען מיט א נידה, זולת היותו בעונש כרת אויסער דעם וואס מען ווערט געשטראפט אויף דעם אז מען ווערט פארשניטן יונגערהייט, און די קינדער שטארבן, אמרו בספר הזוהר, תלתא אינון, ס'איז דא אט דריי מענטשן, דדחיין שכינתא מעלמא וואס זיי טוען אוועקשטופן די שכינה פון די וועלט ובני נשא צווחין זיי זענען גורם אז מענטשן זאלן שרייען ולא אשתמע קליהון און קיינער זאל זיי נישט אויסהערן, ואלין אינון, און איינער פון די דריי איז נידה, טאמער איינער וואוינט מיט א נידה, בגין דלית מסאבו בעלמא תקיף בר ממסאבו דנידה, נישטא קיין שטערקערע טומאה אויף די וועלט אויסער די טומאה פון א נידה. שבת, ידוע ס'איז באקאנט כי שקולה היא ככל המצוות שבת וועגט אזוי ווי אלע מצוות וכל הרשעים יש להם מנוחה בשבת אלע רשעים האבן א רואיגקייט אין שבת ואש של גיהנם כבה בו די פייער פון גיהנם לעשט זיך אויס אבער די מחללי שבת מענטשן וואס טוען פארשוועכן דעם שבת ביים לעבן אשם לא תכבה זייער פייער ווערט נישט פארלאשן אין גיהנם אפילו בשבת ואמרו רבותינו ז ל אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין, וואלטן אידן אפגעהיטן צוויי שבתות אזוי ווי ס'דארף צו זיין וואלטן זיי גלייך אויסגעלייזט געווארן, ואמרו רבותינו ז ל כל השומר שבת, איינער וואס היט אפ דעם שבת אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, אפילו ער וואלט געדינט עבודה זרה ווי אנוש מוחלין לו וואלט מען אים מוחל געווען שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, שומר שבת מחללו, ווי ס'שטייט א פסוק, אם תשיב משבת רגלך אז תתענג על השם.